ביז וואנעט אז דאס איז געווען דער ענין החזקה של ע, ביז וואנעט אז אף על פי וואס אין תחילת הסדר, תחילת הפרשה, זאגט אים דער אייבישטער לזרעך אתן, לשון עתיד, אז דורך זיין עבודה ועבודת ההליכה כפשוטה בארץ ישראל,

אז דאס איז מובן אפילו פאר אזא מין וואס הייבט ערשט אן לערנען מקרא אין תורה שבכתב און דרך הפשט, אז דאס איז א ענין וואס איז שוין אוועקגעגעבן געווארן בפועל ובפועל ממש, האט מען שוין פון ברית בין הבתרים אן ניט נאר א הבטחה ווי אין תחילת הפרשה אז אתן לך בעתיד, נאר אויך דער מעשה בפועל, לזרעך נתתי, אז מען האט עס אפגעגעבן בפועל, ביז דאס ווערט א ענין פון מוחזק, אט דאס וואס א איד דארף טון, און ער האט די הבטחה אז ס'וועט דורכגיין בשמחה ובטוב לבב, אז זאל זיין הליכתו בכל מקום בארץ הקודש בארץ ישראל לגבולותיה.

איז ניט נוגע די הכרזה בקול רם, ווארום למעלה כלפי שמיא גליא, ולמטה איז המעשה הוא העיקר, אז זאל זיין די התיישבות בפועל, און ס'איז א הבטחה פון מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אז ס'וועט דורכגיין בשלום, און ס'וועט דורכגיין אין אן אופן פון שלימות, אפילו אז בתחילה איז וועלן זיין אזוינע וואס וועלן זיך דינגען ולמראית עין וועט זיין דער למה רגשו גוים ולאומים יהגו ס'אבער א ענין וואס זיי אליין ווייסן אז דאס איז ריק זיי דארפן נאר זעהן אז מ'מיינט עס מיט אן אמת און מ'איז ניט מ'לאזט אן ארט אויף דינגעניש און מ'איז מזמין אויף זיך א לחץ

פועל ובמוחש אז מען מיינט דאס מיט אן אמת און מען גייט דארטן בהבטחתו של הקדוש ברוך הוא בברית בין הבתרים אז לזרעך נתתי די כל ארץ שבעה אומות ווי ער רעכנט זיי אויס בפרטות אין די פסוקים שלאחרי זה און דאס אין א ענין של מוחזק און דאס אויף אזוי פיל געווארן מ'איז געווארן דורכגענומען דורך דערמיט, אז מ'נעמט מיט אין יעדער נקודה בדוגמא ווי די אברהם אבינו האט געטון א ויבן שם מזבח להוויה, אז מ'מאכט דארט א מקום של תפילה, א מקום של תורה, א ענין של מקווה טהרה, ובכללות ענין

דורך א מחאה בדיבור, מיט בעטן אפשר עס זאל זיין אויכעט א ענין של דיבור אז נישט דאס האט מען געמיינט און נישט דאס און נישט דאס איז דער רצון און נישט דאס איז די כוונה, אין דברים שמן השפה ולחוץ, וואס דאס קען אויפגעטון ווערן דורך די וואס דאס איז עניינם, אויף פיהם דיבר שוא. מה שאין כן בנוגע צו אידן, איז בשעת מ'עט זיך שטעלן באמיתיות, דארף מען גאר אויף דרוף ניט האבן קיין תוקף, ווארום ס'שוין דא דער מעשה בפעל פון לזרעך נתתי, וכמדובר לעיל דאס מיינט מען בפשטות באזעצן די אלע שטחים בפעל, על אחת כמה וכמה ובמיוחד די נקודות און די חלקי השטחים וואס איז דא א שונא וואס וויל מבלבל זיין ביז אין אן אופן פון רגשו און יהגו אז מ'עט זעהן אז דאס מיינט מען טאקע און מען האט עס בעשיה בפועל און מען לאזט ניט קיין מקום אויף מזמין זיין א לחץ אז מען זעהט אז דעם שטח האט נאך ניט באזעצט איז דערפון כדי זיך א סימן אז מען קען זיך נאך דינגען, איז קיין נפקא מינה נישט וואס ס'עט זיין בכתב ובדיבור וכו', אז ס'עט זיין די עשיה בפועל, דער ישוב והתיישבות בכל השטחים האלו, איז דאס ניט נאר אז דאס עט חס ושלום ניט ברענגען צו קיינע קרבנות חס ושלום אפילו פון א נפש אחת מישראל, וואס זי איז אויכעט אן עולם מלא, אפילו ניט נאר אז ס'עט ניט זיין דער כולא, אפילו ניט קטל פלגא, ס'וועט קיינעם ניט שאטן, ואדרבה, דאס איז די וועג אויף באקומען דעם גאנצן סיוע, ניט נאר דאס וואס מ'האט שוין מבטיח געווען, נאר אויכעט אט דאס וואס מ'דארף האבן בפועל, און דאס וואס מען וועט דארפן האבן בפועל כל זמן מען געפינט זיך נאך אין גלות, ווייל דעמאלט דארף מען דאך אנקומען אויכעט צו די שבעים אומות אז זיי זאלן ארויסהעלפן, און מען געפינט זיך נאך אין גלות אין א חשך כפול ומכופל, וואס איינע פון די ראיות אויף דערויף איז דאך אז דאס וואס זיך למרבה הפלא און א תמיהה גדולה ביותר מהולה בצער גדול ביותר, וואס ביז איצטער האט מען נאך ניט באזעצט די אלע שטחים בפועל אן רעש און אן המולה און אן על אחת כמה וכמה אן די בארימעריי פון כחי ועצם ידי עשה לי את החיל הזה, ווארום דאס איז היפך האמת, דאס טוט מען בכחו של הקדוש ברוך הוא, אבער אדרבה,

א מתי מספר פון אידן אז זיי שטייען אויכעט אין א פחד דערפאר וואס זיי געפינען זיך אין א גלות פנימי וואס דאס איז אויך אין דעם גלות כפשוטו פון דעם חשך כפול ומכופל, א גלות וירידה מאין כמוה וואס מען ווערט נתפעל פאר א קול עלה נדף וויבאלד אז מען רעכנט אז דער עלה נדף איז פארבונדן מיט אן אינו יהודי, דארף ער פאר אים זיין אראפגעפאלן, וואס כאמור דאס איז אין דעם חשך כפול ומכופל פון גלות הגוף, איז דאס א חשך כפול ומכופל אז זיי שלעפן אריין זייער נשמה, וואס די נשמה מצד עצמה איז נישט געגאנגען בגלות, כידוע פתגם רבותינו נשיאינו און על פי די מיוסד אין תורת אמת שלעפן זיי אריין זייער גאל און זייער נשמה אין גלות אז זי זאל זיין א נכנע חס ושלום פאר א אינו יהודי ביז אין אן ענין וואס מען האט א הבטחה מפורשת פון דעם אייבערשטן היפך זה וועט אויך ביי זיי ווערן דער יערה עליהם רוח ממרום